בעזרת השם יתברך מסכת בבא קמא דף פ ד, מ'הייבט אן דף פ ד עמוד א', זיבן שורות פון אויבן, דבי ר' ישמעאל תנא איז אזוי, מיר האבן געזען נעכטן אין די גמרא אין א ברייתא אז די גמרא האט געפרעגט אז עין תחת עין וואלט איך לכאורה געקענט מיינען אז אן אויג אנשטאטס א אויג, אז ווען איינער האקט אויס יענעמ'ס אויג האקט מען אויס זיין אויג, האט די ברייתא געזאגט, צוויי לימודים אז ס'איז נישט אזוי, קודם כל א גזירה שווה מכה אדם מכה בהמה, אז אזוי ווי מכה בהמה רעדט זיך פון געלט איז מכה אדם אויך געלט, און די זעלבע זאך האט די ברייתא געברענגט נאך א לימוד לא תקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, לנפש רוצח אי אתה לוקח כופר, אבל אתה לוקח כופר לראשי אברים שאינן חוזרין, פשט, ווען איינער הרג'ט א צווייטן דעמאלט צאלט מען נישט געלט, אבער ווען איינער איז מזיק א צווייטן, דעמאלטס צאלט מען יא געלט, איז אוודאי פשט פון עין תחת עין א ענין פון געלט, ברענגט יעצט די גמרא נאך לימודים נאך ברייתות אז עין תחת עין מיינט טאקע געלט און ס'מיינט נישט אז מ'האקט אויס דעם חובל'ס אויג, זאגט די גמרא דבי רבי ישמעאל תנא, אין א ברייתא רבי ישמעאל האמיר געלערנט, אמר קרא שטייט אין פסוק, כן ינתן בו, פשט די פסוק זאגט די פסוק וואס מ'האט נעכטן געזען כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו איז ינתן איז א לשון פון נתינה ואין נתינה אלא ממון נתינה גייט ארויף אויף געלט איז זעהט מען אז א חובל דארף צאלן געלט איי פרעגט די גמרא אלא מעתה כאשר יתן מום באדם הכי נמי דממון הוא פשט וואס זאגט די פסוק כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו איז ינתן זאגסט א לשון נתינה מיינט געלט איז וואס כאשר יתן מום באדם מיינט אויך געלט ווען איינער געבט געלט פאר א צווייטן אוודאי נישט אוודאי דארט מיינט עס א מום איז וואס עפעס פונקט פון כן ינתן בו אויף די נתינה האסט זיך אויפגעוועקט און דו דרש'סט אז נתינה מיינט געלט, ענטפערט די גמרא אמרי דבי ר' ישמעאל קרא יתירא דרשי, פשט אוודאי, נישט פשט אז די ברייתא האט געזעהן א ווארט נתינה און מחליט געווען דאס מיינט געלט, נאר וואס די פסוק איז איבעריג, די ווארט איז איבעריג, אז ס'איז איבעריג קען מען דאס דרש'נען פארוואס איז עס איבעריג, ווייל מכדי כתיב א פסוק פריערט שטייט ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו, איז פשט שטייט שוין כן יעשה לו איז כן ינתן בו, למה לי פארוואס דארף די תורה נאכאמאל זאגן כן ינתן בו, און נאך דערצו מען טוישט די לשון, קודם שטייט כן יעשה לו, נאכדעם שטייט כן ינתן בו, נאר וואס דען, שמע מינה ממון, דאס אז די תורה חזר'ט עס איבער, און טוישט נאך דערצו די לשון, זעהט מען אז די תורה וויל מדגיש זיין אז מען דארף צאלן געלט, א ענין פון נתינה. אויב אזוי פרעגט די גמרא כאשר יתן מום באדם למה לי, איז פארוואס שטייט אויך א לשון נתינה ביי כאשר יתן מום באדם וואס דארט מיינט עס זיכער נישט געלט, ענטפערט די גמרא ווייל איידי דבעי מיכתב כן ינתן בו, כתב נמי, כאשר יתן מום באדם, היות ווי דער פסוק פירט אויס מיט כן ינתן בו הייבט אויך אן דער פסוק כאשר יתן מום באדם, אבער אוודאי כאשר יתן מום באדם מיינט נישט געלט נאר ס'מיינט ווען איינער איז חובל א צווייטן איז כן ינתן בו דארף מען צאלן געלט נישט פשט מען האקט אים אויס די אויג, ברענגט די גמרא נאך א ברייתא דבי רב חייא תנא, נאך א לימוד אמר קרא, שטייט אין פסוק ביי עדים זוממין יד ביד, דער פסוק זאגט דארט אז טאמער מען איז מזים עדים איז מען זיי מעניש וואס זיי האבן געוואלט מעניש זיין פאר יענעם, פשט האבן זיי אים עדות געזאגט אז יענער האט חובל געווען, יענער האט אפגעהאקט א צווייטנס האנט, איז דארפן זיי אויך צאלן יד ביד, איז וואס מיינט יד ביד? דרש'נט די ברייתא, דבר הניתן מיד ליד, ומאי ניהו ממון, יד ביד איז פשט א זאך וואס גייט אריבער פון איין האנט צום צווייטן, פשט די פסוק רעדט פון געלט, איז א ראיה אז ווען איינער איז חובל אין א צווייטן, דארף מען צאלן געלט, ווייל אז נישט, טאמער עדים זוממים זאגן עדות אז יענער האט אפגעהאקט יענעמ'ס האנט, איז וואס עפעס פלוצלינג יעצט דארפן די עדים זוממים צאלן געלט יד ביד, זיי האבן געוואלט פאר יענעם אפהאקן די האנט, האקן זיי אפ די האנט, איז א ראיה אז מען האקט נישט אפ קיינעמ'ס האנט, נאר אלס רעדט זיך דא פון געלט. אייב אזוי פרעגט די גמרא, אז דו דרש'נסט אזוי יד ביד אלא מעתה רגל ברגל נמי הכי, פשט די זעלבע סארט דרשה צו זאגן רגל ברגל דבר הניתן מרגל לרגל אוודאי אז נישט, איז וואס עפעס האסטו דיך פארלייגט אויף די יד ביד, מען זעט אז די תורה נוצט אזא לשון, זאגט די גמרא ניין אמרי דבי רבי חייא קרא יתירא קא דרשי ווייטער די זעלבע סארט תירוץ, פשט דא איז דא א איבעריגע פסוק, פארוואס? ווייל מכדי כתיב, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, איז אי סלקא דעתך ממש, יד ביד למה לי, פשט היות עס שטייט שוין אין פסוק ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, איז טאמער באמת די עונש פון אויסהאקן א אויג אדער אפהאקן א האנט איז אז מ'האקט אפ יענעמס האנט, איז ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, איז פארשטייט זיך האקט מען אפ דעם עדים'ס האנט, וואס דארף שטיין אין תורה נאכאמאל יד ביד, שמע מינה ממון, נאר וואס דען איז א איבעריגע פסוק דרשנ'ט מען טאקע אז יד ביד מיינט ממון, איי אויב אזוי פרעגט די גמרא רגל ברגל למה לי? פיין יד ביד איז איבעריג האסט גוט געדרש'נט, אבער פארוואס נוצט די תורה א לשון רגל ברגל? זאגט די גמרא איידי דכתיב יד ביד כתב נמי רגל ברגל. זאגט די גמרא יעצט ווייטער אביי אמר, נאך א לימוד, אתיא מדתנא דבי חזקיה, נאך א ברייתא, שטייט אין די ברייתא דתנא דבי חזקיה, עין תחת עין, נפש תחת נפש, ולא נפש ועין תחת עין. פשט, די ברייתא דרשנ'ט פון דעם וואס שטייט אין פסוק עין תחת עין, נפש תחת נפש. די תורה זאגט אז ווען איינער האקט אויס א אויג, באצאלט ער עין תחת עין, און ווען איינער הרג'עט א צווייטן, באצאלט ער נפש תחת נפש, איז דרשנ'ט די ברייתא פון דעם, ולא נפש ועין תחת עין. פשט, טאמער ראובן האט אויסגעהאקט שמעון'ס אויג, איז באצאלט ער נאר עין תחת עין, נישט, ראובן דארף יעצט באצאלן סיי מיט זיין עין, סיי מיט זיין נפש. נאר ווען מען האקט אויס א צווייטנס אויג באצאלט מען מיטן עין, ווען מען האקט אויס, ווען מען הרג'עט א צווייטן באצאלט מען מיטן נפש. איז פירט אביי אויס די ראיה ואי סלקא דעתך ממש, זימנין דמשכחת לה עין ונפש תחת עין, דבהדי דעויר ליה נפקא ליה נשמתיה. פשט אזוי, טאמער עין תחת עין מיינט געלט, דעמאלטס שטימט זייער גוט די פסוק, די פסוק זאגט אז עין תחת עין, ווען איינער האקט אויס א צווייטנס אויג באצאלט ער געלט, נפש תחת נפש, ווען איינער הרג'עט א צווייטן הרג'עט מען אים. איז טאקע אויב אזוי פארשטייט מען אויך די לימוד ולא נפש ועין תחת עין, פשט די ברייתא לייגט צו אז ווען איינער האקט אויס א צווייטענס אויג ווען ראובן האקט אויס שמעון'ס אויג באצאלט ער נאר געלט עין תחת עין אבער נישט נפש ועין תחת עין נישט מען הרג'ט אים פאר דעם נאר וואס ער דארף באצאלן געלט שטימט זייער גוט די ברייתא אבער זאגט אביי טאמער עין תחת עין מיינט נישט געלט נאר ס'מיינט טאקע מען האקט יעצט אויס ראובן'ס אויג אויב אזוי קען זיין א מצב פון נפש ועין תחת עין, ווי איז דא אזא מצב? אזא מצב וועט געשען טאמער ראובן וועט אויסהאקן שמעון'ס אויג, און יעצט גייט מען אויסהאקן ראובן'ס אויג, ווייל עין תחת עין, אבער ראובן איז א שוואכיטשקע, און ווען מען האקט אויס זיין אויג, עט ער שטארבן ווייל ער קען נישט דערליידן די יסורים, קומט אויס מען האט מעניש געווען איינעם, עין ונפש תחת עין, און דאס זאגט די ברייתא אז די תורה זאגט אונז אז מען טאר דאס נישט טון, איז זעט מען אז עין תחת עין מוז זיין געלט, ס'קען נישט זיין עין תחת עין ממש. פרעגט אבער די גמרא מאי קשיא, פשט, די לימוד איז נישט קיין גוטע לימוד, פארוואס? ווייל דילמא מימד אמדינן ליה אי מצי מקבל עבדינן, ואי לא מצי מקבל לא עבדינן, פשט, אלץ דעם איז נישט קיין פראבלעם, קען זיין אוודאי ווען ראובן האקט אויס שמעון'ס אויג, האקט מען יעצט אויס זיין אויג, איי ער האט געזאגט ולא נפש ועין תחת עין, איז מען שאצט טאקע אפ, מען שאצט אפ פון פריערט, צו ראובן איז א שוואכע מענטש צו נישט, און אויב איז א שוואכע מענטש דעמאלטס וועט מען אים נישט אויסהאקן די אויג, אבער נארמאל א מענטש וואס איז געזונט און שטארק, וועט מען יא אויסהאקן די אויג. איי, עסטו פרעגן, ואי אמדינן דמצי מקבל ועבדינן ביה ונפק רוחיה, אי מיית לימות, מי לא תנן גבי מלקות, אמדוהו ומת תחת ידו פטור, פשט, זאָגט די גמרא, עסט מיר וועלן פרעגן, אַז ס'איז נישט אַזוי, ווייל ס'קען זיך מאַכן אַמאָל מ'זאָל זיך פאַררעכענען, מ'עט מאַכן אַ חשבון אַז ראובן קען דערליידן מ'זאָל אים אויסהאַקן די אויג, און צום סוף האַקט מען אים אויס די אויג און ער שטאַרבט, וואָס דאָס איז אַ זאַך וואָס טאָר נישט געשען ולא נפש ועין תחת עין. איז קען זיין אלס דעם זאל מען נישט אויסהאקן קיינעמס אויג נישט, זאגט די גמרא ניין דאס איז נישט קיין חשבון ווייל מ'זעהט די זעלבע זאך ביי מלקות, ביי מלקות דארף בית דין אויך אפשאצן פאר מ'געבט מלקות פאר איינעם דארף מען אפשאצן אז יענער זאל נישט שטארבן, אבער וואס איז טאמער מ'האט זיך פאררעכנט, מ'האט געמאכט א חשבון אז יענער קען דערהייבן צוואַנציק מלקות מ'האט אים געגעבן צוואַנציק מלקות און ער איז געשטארבן, איז דאך די דין אז דער וואס האט אים געגעבן מלקות דארף נישט גיין אין גלות פארוואס? ווייל מ'האט זיך פאררעכנט ס'איז גארנישט געשען, מ'קען מאכן א טעות. און ממילא אלס די חשבון איז דאס וואלט נישט געווען א סיבה נישט אויסצוהאקן ראובן'ס אויג, און ממילא קענסטו מיר נישט א ראיה ברענגען פון עין תחת עין נפש תחת נפש אז דאס מיינט געלט, קען אוודאי זיין אז ס'מיינט די אויג אליין, איי פרעגסטו ולא נפש ועין תחת עין? איז טאקע מען מאכט א חשבון פריערט מען זעהט צו ער קען דערליידן צו ער קען דערהייבן זאל מען אויסהאקן די אויג צו נישט, און ממילא פון די פסוק פון די ברייתא איז נישט קיין ראיה, זאגט די גמרא יעצט נאך א ראיה, רב זביד משמיה דרבה אמר, שטייט אין פסוק אמר קרא פצע תחת פצע, ליתן צער במקום נזק. פשט אזוי, די פסוק זאגט כווייה תחת כווייה, פצע תחת פצע, שפעטער שטייט חבורה תחת חבורה. יעצט, כווייה תחת כווייה, מיר זעהן בהמשך הסוגיא, אז כווייה תחת כווייה קומט אונז לאזן הערן, ליתן צער שלא במקום נזק. פשט דארט ווי איינער האט מצער געווען א צווייטן, ער האט אים אפגעברענט, אבער ער האט אים נישט מזיק געווען, נישט דא קיין אנדערע תשלומים, עס פעלט אים גארנישט, ער איז נישט ווייניגער ווערט געווארן געלט, און מען דארף נישט צאלן דמי רפואה ס'איז נאר דא צער, איז פון כווייה תחת כווייה לערנט מען ארויס אז מען דארף צאלן אויף די צער, דאס לערנט מען ארויס פון כווייה תחת כווייה, ווייטער פון פצע תחת פצע לערנט מען ארויס אז אפילו דארט ווי איז דא א נזק, לאמיר זאגן איינער האט אפגעהאקט יענעמס האנט, איז דארט איז אויך דא צער, דארט דארף מען אויך צאלן צער, פשט, מען פטר'ט זיך נישט פון צו צאלן צער דארט ווי מען צאלט אנדערע תשלומים, איז על כל פנים, פירט די גמרא אויס די ראיה ואי סלקא דעתך ממש, טאמער די שטראף. פון עין תחת עין איז א שטראף ממש פשט ווען איינער האקט אויס א אויג האקט מען אויס זיין אויג איז אויב אזוי כי היכי דלהאי הוה ליה צערא להאי נמי אית ליה צערא פשט אויב אזוי ווען ראובן האקט אויס שמעון'ס אויג זאגסטו מיר אז יעצט דארף מען אויסהאקן ראובן'ס אויג און פארוואס דארף יעצט ראובן צאלן שמעון אויף זיין צער ראובן האט אויך געהאט צער פשט ראובן האט שוין באצאלט אויף זיין צער פונקט ווי שמעון האט געהאט צער האט ראובן אויך געהאט צער. איז אז מען זעט אז ס'איז נישט אזוי, אז מען זעט אז ראובן דארף צאלן שמעון אויפן צער, איז א סימן ראובן האט נישט געהאט קיין צער, פארוואס ווייל ראובן האט מען נישט אויסגעהאקט די אויג, פארוואס ווייל ראובן האט געדארפט באצאלן געלט, נישט פשט מען האט אים אויסגעהאקט די אויג, איז פון דא איז א ראיה אז עין תחת עין מיינט געלט, זאגט די גמרא אבער ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, ווייל ומאי קושיא, דילמא איכא איניש דמפנק אית ליה צערא טפי, ואיכא איניש דלא מפנק לית ליה צערא, למאי נפקא מינה, למיתב ליה הך דביני ביני, פשט קען זיין אוודאי האקט מען אויס די אויג, איי פרעגסטו ווי קומט אריין צער? כ'על דיר זאגן ווי ס'קומט אריין, דא רעדט זיך אז שמעון איז א מפונק, איז ער זיין צער איז זייער זייער טייער, ער גרייט צו צאלן כל הון דעלמא נישט צו האבן צער, ראובן איז נישט קיין מפונק, איז ביי אזא ציור קומט אויס ראובן האט נאכנישט באצאלט אויף שמעון'ס צער דורך דעם וואס מען האט אים אויסגעהאקט די אויג איז די הפרש דארף ראובן צאלן פאר שמעון, און ממילא פון דא איז נישט קיין ראיה אז עין תחת עין מיינט טאקע געלט. זאגט די גמרא ווייטער נאך א ראיה רב פפא משמיה דרבא אמר, אמר קרא שטייט אין פסוק ורפא ירפא, ליתן רפואה במקום נזק, פון ורפא ירפא לערנט מען ארויס אז מען דארף צאלן אויף רפואה אפילו דארט ווי מען האט געצאלט נזק, איז די זעלבע סארט ראיה ואי סלקא דעתך ממש, כי היכי דהאי בעי אסיא, האי נמי בעי אסיא, פשט טאמער ווען ראובן האקט אויס שמעון'ס אויג, האקט מען יעצט אויס זיין אויג, איז פונקט ווי שמעון דארף צאלן פאר א דאקטער דארף ראובן אויך צאלן פאר א דאקטער, קומט אויס ראובן האט שוין געצאלט רפואה, ס'איז נישט מסתבר צו זאגן אז ראובן זאל דארפן צאלן שמעון'ס דאקטער טאמער ער האט געדארפט צאלן פאר זיין אייגענע דאקטער ווייל מען האט אים מזיק געווען די זעלבע היזק וואס שמעון האט געהאט. איז אז מען זעט אז ראובן דארף צאלן פאר שמעון'ס רפואה, איז א סימן אז ראובן'ס אויג האט מען קיינמאל נישט צוגערירט, פארוואס ווייל ראובן האט געצאלט געלט, איז א ראיה אז עין תחת עין מיינט געלט, זאגט אבער די גמרא די זעלבע קשיא פון פריערט מאי קושיא, וואס עפעס, דילמא איכא דסליק בשריה הייא, ואיכא דלא סליק בשריה הייא, איז דא איינער וואס היילט זיך אויס שנעל, א צווייטע היילט זיך נישט אויס שנעל, למאי נפקא מינה למיתב ליה הך דביני ביני, פשט קען זיין אז ראובן היילט זיך אויס שנעל שמעון נישט, און פארדעם קומט אויס שמעון'ס הוצאות רפואיות זענען העכער פון ראובן'ס הוצאות איז דער הפרש דארף ראובן צאלן פאר שמעון, אבער האבן נאכנישט קיין ראיה אז עין תחת עין מיינט געלט. זאגט די גמרא יעצט נאך א לימוד, רב אשי אמר אתיא תחת תחת משור, מ'לערנט עס ארויס א גזירה שווה תחת תחת משור אז וואס? כתיב הכא עין תחת עין שטייט ביי א אדם המזיק עין תחת עין, וכתיב התם שטייט ביי שור, שלם ישלם שור תחת שור, מה להלן ממון אף כאן ממון, אזוי ווי ווען א שור איז מזיק, איז צאלט מען געלט איז די זעלבע זאך א אדם המזיק צאלט אויך געלט איי פרעגט די גמרא מאי חזית דילפת תחת תחת משור נילף תחת תחת מאדם דכתיב ונתתה נפש תחת נפש מה להלן ממש אף כאן ממש אזוי ווי שטייט נפש תחת נפש ווען איינער הרג'ט א צווייטן הרג'ט מען אים איז לערנען ארויס פון יענעם תחת אזוי ווי דארט צאלט מען מיטן גוף איז דא אויך די אדם המזיק באצאלט מיט זיין גוף זאגט די גמרא ניין אמרי דנין נזקין מנזקין ואין דנין נזקין ממיתה פשט נפש תחת נפש רעדט זיך פון מיתה נישט מסתבר מען לערנט ארויס פון דארט נאר מען לערנט ארויס פון א שור המזיק זאגט די גמרא פארוואס אדרבה דנין אדם מאדם, ואין דנין אדם מבהמה, נאר וואס דען, זאגט טאקע די גמרא, אלא אמר רב אשי, מתחת אשר ענה יליף לה, אדם מאדם ונזיקין מנזיקין, פשט אין הכי נמי מ'לערנט נישט ארויס תחת תחת פון שור, נאר מ'לערנט ארויס תחת תחת פון תחת אשר ענה, די פסוק זאגט ווען איינער איז מאנס א מיידל חוץ פון דעם וואס ער דארף צאלן די דמי הזק, דארף ער אויך צאלן א קנס פון פופציג שקל תחת אשר ענה, איז דארט רעדט מען קלאר פון געלט. און דארט רעדט מען פון א מענטש, און דארט רעדט מען פון א מענטש וואס איז מזיק, קומט אויס אונז האמיר א מענטש וואס איז מזיק וואס די תורה נוצט א לשון תחת אז ער דארף באצאלן געלט, קען מען יעצט פון דא ארויסלערנען תחת תחת אז יעדע אדם המזיק צאלט געלט נישט פשט מען האקט אים אויס די אויג. זאגט די גמרא יעצט ווייטער תניא, מיר האבן געלערנט א ברייתא רבי לעזער אומר, רבי לעזער זאגט עין תחת עין ממש, פרעגט די גמרא גראד ממש סלקא דעתך? רבי לעזער לית ליה ככל הני תנאי מ'האט דאך יעצט געברענגט א גאנצע פאק פון ראיות אז עין תחת עין מיינט נישט ממש מיינט געלט, איז רבי לעזער קריגט זיך אויף דעם? זאגט די גמרא אמר רבה ניין, לומר שאין שמין אותו כעבד. רבי אליעזר מיינט סך הכל צו זאגן אז מען שאצט נישט אפ היזק אזוי ווי אן עבד, מען האט דאך געזען אין משנה וויאזוי שאצט מען אפ נזק, מען שאצט אפ דעם מענטש וויפיל ער וואלט ווערט געווען אלס עבד מיטן אבר, וויפיל ער וואלט ווערט געווען אלס עבד אנעם אבר, און דאס איז די דמי נזק, איז דאס דרש'נט רבי אליעזר פון עין תחת עין, אז ס'איז נישט אזוי, אמר ליה אביי, פרעגט אביי, אלא כמאן כבן חורין, בן חורין מי אית ליה דמי, פשט אזוי שאצט מען אפ א מענטש ווי א בן חורין, א בן חורין איז דאך גארנישט ווערט, מען פארקויפט דאך נישט קיין בן חורין, אלא אמר רב אשי, וואס דען איז רב אשי מסביר, לומר, שאין שמין אותו בניזק אלא במזיק, פשט רבי אליעזר האלט אז ווען איינער איז מזיק פאר א צווייטן, איז נישט מען שאצט אפ די ניזק וויפיל ער ווערט געווען פארדעם וויפיל ער ווערט נאכדעם, נאר רבי אליעזר האלט מען שאצט אפ די מזיק. וויפיל איז די מזיק יעצט ווערט און וויפיל וואלט די מזיק ווערט געווען ווען מען נעמט אים ווען ארויס די אויג, און פאר דעם זאגט רבי לעזער עין תחת עין ממש איז נישט פשט ער מיינט ממש מען האקט יעצט אויס פארן מזיק די אויג, נאר ממש איז פשט אז כאילו מען האקט אויס די מזיק'ס אויג פארוואס ווייל מען שאצט אפ די מזיק וויפיל איז ער ווערט יעצט מיטן אויג וויפיל וואלט ער ווערט געווען אנעם אויג. זאגט די גמרא ווייטער ההוא חמרא דקטע ידא דינוקא ס'איז געווען א חמור וואס האט אפגעהאקט א האנט פון א קינד, אתא לקמיה דרב פפא בר שמואל מ'איז געקומען צו רב פפא בר שמואל פרעגן וויפיל דארף דער בעל החמור באצאלן אמר להו, האט ער געענטפערט, זילו שומו ליה ארבעה דברים, גיי שאץ אפ די פיר תשלומין, נזק צער ריפוי שבת בושת. אמר ליה רבא פרעגט רבא גראד, והא אנן חמשה תנן? ס'דאך דא פינף, אמר ליה לבר מנזק קאמינא פשט כ'האב נישט גערעדט פון נזק, פארשטייט זיך, נזק דארף מען באצאלן, אבער חוץ דעם דארף מען אויך צאלן צער ריפוי שבת בושת. אמר ליה אביי פרעגט אבער אביי, והא חמור הוא? ס'דאך א חמור, וחמור אינו משלם אלא נזק, די פינף תשלומין איז נאר ביי א אדם המזיק, דא רעדט זיך פון א חמור. איז האט זיך טאקע רב פפא געכאפט, רב פפא האט נישט פארשטאנען אנפאנג, אז דא רעדט זיך פון א חמור, ער האט געמיינט עס רעדט זיך פון א מענטש, אבער יעצט אז מען האט מעורר געווען עס רעדט זיך פון א חמור, אמר להו האט רב פפא טאקע געזאגט זילו שומו ליה נזקיה, אז טאקע מען קען נישט צאלן די פינף תשלומין, נאר מען זאל אפשאצן וויפיל די היזק איז ווערט, און צאלן אזוי ווי א בהמה וואס איז מזיק. איז האט מען אים געפרעגט והא כעבדא בעי למשיימיה, פשט אויב אזוי דארף מען אפשאצן די קינד אזוי ווי א קנעכט וויפיל ער וואלט ווערט געווען מיטן האנט וויפיל ער איז יעצט ווערט אן א האנט, אמר להו האט ער טאקע געזאגט האט רב פפא געזאגט זילו שיימוהו כעבדא שאצט אים אפ טאקע ווי א קנעכט. איז אמר להו אבוה דינוקא האט זיך דער טאטע אנגערופן, לא בעינא, דזילא ביה מילתא, ס'איז א זלזול פאר מיר, מען טוט אפשאצן מיין זון ווי א קנעכט, ער איז עפעס א קנעכט? איז אמרו ליה האט מען געזאגט פארן טאטן, והא קא מחייבת ליה לינוקא, ביסט דאך מחויב צום קינד, ווייל דער דין איז, אז ווען מען איז מזיק א קינד, איז די געלט גייט צום טאטן, דער טאטע דארף קויפן א נכס מיט דעם און דער נכס צום סוף ווען די קינד וואקסט אויף גייט צום קינד. איז האט מען געזאגט פארן טאטן, דו האסט נישט קיין רעכט צו זאגן אז דו ווילסט נישט מ'זאל אפשאצן דיין קינד, ווייל מ'דארף אים באצאלן, און ס'קומט זיך אים געלט, איז וויאזוי קענסטו עס אפשטעלן, אמר להו, האט דער טאטע געזאגט לכי גדיל מפייסנא ליה מדידי, ווען ער וועט אויפוואקסן וועל איך אים שוין באצאלן, איך וויל נישט מען זאל אויסשאצן מיין זון ווי א קנעכט. זאגט די גמרא ווייטער ההוא תורא דאלס ידיה דינוקא ס'איז געווען א אקס האט צעבראכן א קינד'ס האנט, אתא לקמיה דרבא, איז מען קומען צו רבא, אמר להו, האט רבא געזאגט זילו שיימוהו כעבדא, שאצט אפ דעם קינד ווי אן עבד, מען זאל זען וויפיל דאס איז די דמי נזק, און אזוי עט דער בעל השור באצאלן. אמרו ליה, האבן די מענטשן דארט געפרעגט פאר רבא, והא מר הוא דאמר כל הנישום כעבד אין גובין אותו בבבל, דו אליין רבא האסט געפסקנט אז אזא סארט זאך וואס מ'דארף אפשאצן א מענטש ווי א עבד פסק'נט מען נישט אין בבל, ווייל אונז האבן שוין געזען אז קנסות קען מען נישט דן זיין אין בבל, ווייל צו דן זיין קנסות דארף מען האבן א בית דין וואס איז מוסמך, א בית דין וואס איז מוסמך נאר געווען אין ארץ ישראל, איז חוץ פון דעם זאגט רבא אז א בית דין אין בבל קען נישט דן זיין דיני קנסות, האט רבא אויך געזאגט אז הנישום כעבד, איינער וואס מ'דארף אפשאצן וויפיל ער וואלט ווערט געווען אלס עבד, אזעלכע סארט תשלומים, קען מען אויך נישט גובה זיין אין בבל ווי מען וועט באלד זעהן, איז אויב אזוי וויאזוי זאגסטו אז מען דארף אפשאצן די קינד וויפיל ער וואלט ווערט געווען אלס עבד, מען איז דאך דא אין בבל, און דו האסט דאך געזאגט אין בבל קען מען אזוי נישט פסק'נען, אמר להו האט רבא טאקע געענטפערט לא צריכא דאי תפס, פשט אוודאי קען מען נישט אזוי פסק'נען לכתחילה, נאר אונז דארף מען אפשאצן די קינד וויפיל ער וואלט ווערט געווען און וויפיל ער איז יעצט ווערט, כדי אז טאמער דער טאטע עט תופס זיין, עט מען נישט צונעמען. אבער אוודאי פסק'ן לכתחילה אזוי קען מען נישט אין בבל, זאגט טאקע די גמרא רבא לטעמיה רבא גייט דא כשיטתו דאמר רבא נזקי שור בשור ונזקי שור באדם גובין אותו בבבל, פשט, ווען א אקס איז מזיק א צווייטן אקס, אדער ווען א מענטש איז מזיק א אקס, דאס שאצט מען אפ אין בבל, דאס דארף מען צאלן אין בבל, ווייטער נזקי אדם באדם ונזקי אדם בשור, טאמער א מענטש איז מזיק פאר א צווייטן מענטש, אדער טאמער א אקס איז מזיק א מענטש, וואס דאס מיינט א מענטש וואס איז ניזוק געווארן אין גובין אותו בבבל, דאס קען מען נישט גובה זיין אין בבל, ווייל מען קען נישט אויסשאצן א מענטש וויפיל מען וואלט אים ווען געקענט פארקויפן אלץ קנעכט, אזעלכע סארט אפשאצונגען קען מען נישט טון אין בבל, חוץ פארשטייט זיך טאמער מען האט תופס געווען האט מען געזען אז מ'איז תופס קען מען נישט צונעמען, אבער מען פסק'נט נישט אזעלכע סארט פסקים אין בבל. פרעגט די גמרא מאי שנא, וואס איז א חילוק מאי שנא נזקי אדם באדם ונזקי אדם בשור דלא, פארוואס טאקע ווען א מענטש איז מזיק א צווייטע מענטש, אדער ווען א אקס איז מזיק א מענטש זאגסטו אז אין בבל קען מען נישט דן זיין, איז לכאורה ווייל אלהים בעינן וליכא, פשט אין די פסוק וואס די פסוק רעדט דארט פון א אדם א מזיק און פון א שור וואס איז מזיק א מענטש, איז שטייט דארט סוף פסוק עד האלהים יבא יבא דבר שניהם אז מען דארף אריין שלעפן ביידע צדדים אין בית דין אריין, איז לכאורה טייטשסטו אז בית דין מיינט דיינים סמוכים, און ממילא בבל אז ס'איז נישט דא דיינים סמוכים איז קען מען נישט פסק'ן אזעלכע פסקים, אבער אויב אזוי נזקי שור בשור ושור באדם, נמי אלהים בעינן וליכא. פשט, א אקס וואס איז ניזוק געווארן שטייט אויך אין דעם פסוק דארט אין דעם פרשה, און שטייט דארט ווייטער אלהים איז ווייטער אויב אזוי זאגט די זעלבע זאך אז ווען א אקס ווערט ניזוק אין בבל קען מען אויך נישט פסק'נען, און וואס איז די חילוק צווישן א מענטש וואס ווערט ניזוק און א אקס וואס ווערט ניזוק, אלא נאר וואס וועסטו מיר ענטפערן, מאי שנא שור בשור ושור באדם, פארוואס ווען א אקס ווערט ניזק קען מען פסק'ענען אין בבל? לכאורה מ'האט דאך יעצט געזען שטייט אלהים, פשט מ'דארף האבן דיינים סמוכים, איז וואס עפעס דאס א יוצא מן הכלל? פארוואס דאס פסק'ט מען אין בבל? נאר וואס דען וואס וועסטו מיר זאגן? דשליחותייהו קא עבדינן מידי דהוה אהודאות והלוואות? ווייל די דיינים אין בבל זענען שלוחים פון די דיינים אין ארץ ישראל אזוי ווי הודאות והלוואות, וואס פשט? פשט אזוי, די גמרא אין סנהדרין זאגט אז ווען ס'קומט צו הודאות והלוואות, הודאות והלוואות איז טייטש געלט וואס איינער שולדיג פאר א צווייטן, פשט לאמיר זאגן ראובן איז שולדיג פאר שמעון געלט, איז טאמער שמעון האט עדים אז ראובן האט מודה געווען אז ער איז אים שולדיג געלט אדער טאמער שמעון האט עדים אז ראובן איז אים טאקע שולדיג געלט איז אזעלכע סארט זאכן קען מען פסק'נען אין בבל פארוואס ווייל די דיינים אין ארץ ישראל האבן געגעבן רשות פאר די דיינים אין בבל צו פסק'נען אזעלכע סארט פסקים אלץ שליחים פון זיי פשט די דיינים אין בבל זענען שליחים פון די דיינים אין ארץ ישראל פון די דיינים סמוכים אין ארץ ישראל לגבי די סארט פסקים פארוואס ווייל חז"ל האבן מורא געהאט אז טאמער מ'עט נישט לאזן פסק'ענען אויף הודאות והלוואות וועט קיינער נישט וועלן פארבארגן קיין געלט, און ממילא האט מען געמאכט א יוצא מן הכלל אז ווען ס'קומט צו הודאות והלוואות קען מען פסק'ענען אין בבל, און ממילא, לכאורה קען מען זאגן אז די זעלבע זאך ווען א אקס ווערט ניזוק, איז דא אויך, האבן בית דין אין ארץ ישראל געגעבן רשות פאר בית דין אין חוץ לארץ צו פסק'ענען אזעלכע סארט פסקים, ווייל אז נישט, עלן מענטשן נישט אויפפאסן אויף זייער נכסים, יעדער איינער וועט מזיק זיין איינער פארן צווייטן. אבער אויב אזוי, פרעגט די גמרא, אדם באדם ואדם בשור נמי, שליחותייהו קא עבדינן מידי דהוה אהודאות והלוואות. פארוואס עפעס ווען א מענטש ווערט ניזק זאגסטו נישט אזוי? פארוואס ווען א מענטש ווערט ניזק זאגסטו אז אזעלכע סארט פסקים פסק'נט מען נישט אין בבל? ענטפערט די גמרא אמרי כי קא עבדינן שליחותייהו במידי דקים לן בגויה במידי דלא קים לן בגויה לא עבדינן שליחותייהו פשט, אונז טוה מיר נאר די שליחות פון די בית דין אין ארץ ישראל נאר ביי אזא פלאץ וואס אונז ווייס מיר די סכום ביי א סכום קצוב אבער ווען א מענטש ווערט נזק. וואס דא דארף מען אויסשאצן וויפיל מען וואלט אים געקענט פארקויפן אלס קנעכט איז אזעלכע סארט חשבונות זענען די דיינים אין בבל נישט קיין שלוחים פון די דיינים אין ארץ ישראל אזעלכע סארט פסקים קענען זיי נישט פסק'נען פרעגט אבער די גמרא אמרי שור בשור ושור באדם נמי לא קים לן בגויה פשט ווען א אקס ווערט ניזק דא איז אויך נישט דא קיין סכום קצוב אונז ווייסט מען דען יעדע אקס איז ווערט די זעלבע מען דארף אויסשאצן אלא נאר פוק חזי היכי מזדבני תורא בשוקא נאר וואס דען מען דארף בודק זיין אין מארק וויפיל קאסט א אקס אזוי ווייסט מען די פרייז פון א אקס. איז אויב אזוי אדם באדם ואדם בשור נמי פוק חזי היכי מזדבני עבדי בשוקא זאג די זעלבע זאך ווען א מענטש ווערט ניזק אז מען דארף אויסשאצן וויפיל א קנעכט פארקויפט זיך אויפן מארק ועוד און נאך א קשיא תשלום כפל ותשלום ארבעה וחמישה דקייצי נעביד שליחותייהו פשט כפל און ארבעה וחמישה וואס דאס איז טאקע א סכום קצוב איז לויט ווי דו האסט געזאגט אז א סכום קצוב קען מען פסק'ענען אין בבל און פארוואס פסק'נט מען נישט אזעלכע סארט פסקים אין בבל? מ'האט דאך קלאר געזען אז מ'פסק'נט נישט קיין קנסות אין בבל. ענטפערט די גמרא ניין, אמרי כי קא עבדינן שליחותייהו בממונא, בקנסא לא עבדינן שליחותייהו. פשט ניין, ביי ממונות קען מען טאקע פסק'נען אין בבל אבער קנסות פסק'נט מען נישט אין בבל, קנסות איז יעדע סארט תשלום וואס איז מער אדער ווייניגער ווי די היזק, אזעלכע סארט פסקים פסק'נט מען נישט אין בבל און פארדעם פסק'נט מען נישט כפל און ד' וה' אין בבל. אבער אויב אזוי ווייטער פרעגט די גמרא אדם באדם דממונא, נעביד שליחותייהו פשט ווייטער וואס האסטו מיר פארענטפערט? אדם באדם ווען א מענטש איז חובל אין א צווייטע מענטש איז דאך ס'נישט קיין קנס ס'איז ממונות איז פארוואס דארט זאל מען נישט פסק'ענען אין בבל? יעצט ווי די מפרשים לייגן צו אז גאנץ גוט ווען אן אקס שטויסט א מענטש איז די ערשטע מאל וואס אקס שטויסט איז א תם און א תם האבן מיר געזען איז א קנס איז קנסות קען מען נישט פסק'ענען אין בבל אבער ווען א מענטש שטויסט א מענטש וואס דאס איז לכולי עלמא נישט קיין קנס ס'איז ממונות און פארוואס טאקע זאל מען דאס נישט פסק'ענען אין בבל? ענטפערט די גמרא, ווייל כי קא עבדינן שליחותייהו במילתא דשכיחא, אדם באדם דלא שכיחא, לא עבדינן שליחותייהו. פשט, חוץ פון דעם תנאי אז ס'טאר נישט זיין א קנס נאר ס'דארף זיין ממון, דארף עס אויך זיין א זאך וואס איז שכיח, א זאך וואס איז נישט שכיח האט נישט בית דין אין בבל א רשות צו פסק'ענען, איז א מענטש וואס איז מזיק א צווייטע מענטש איז נישט אזוי שכיח און במילא דאס האט נישט בית דין אין בבל רשות צו פסק'נען. איי פרעגט די גמרא הרי בושת ופגם דשכיח נעביד שליחותייהו סיי בושת און סיי פגם פגם דאס איז ווען איינער וואוינט איז מאנס א מיידל אדער איז מפתה א מיידל דארף מען צאלן די פגם פארן טאטן פשט מען שאצט אפ וויפיל א שפחה איז ווערט מיט די בתולים וויפיל ס'ווערט אן די בתולים דאס איז פגם על כל פנים בושת און פגם איז צוויי זאכן וואס זענען נישט קיין קנסות. און פון דעסט וועגן איז עס שכיח, איז אויב אזוי וואלט מען געדארפט פסק'נען בושת און פגם אין בבל, אמרי ענטפערט די גמרא, הכי נמי דהא רב פפא אגבי ארבע מאה זוזי לבושת, ביסט גערעכט, מען פסק'נט טאקע בושת און פגם אין בבל, ווייל זעסט דאך רב פפא האט געפסק'נט בושת פאר א געוויסע מענטש האט געקריגן בושות, איי פרעגט די גמרא, והא ליתיה לדרב פפא, די הלכה איז דאך נישט ווי רב פפא, דשלח ליה רב חסדא לרב נחמן ושלח ליה חסדא חסדא קנסא קא מגבית בבבל, מען האט דאך שוין געזען, דף כ"ז, אז רב חסדא האט געשיקט פרעגן פון רב נחמן צו ער מעג פסק'נען בושת, האט אים רב נחמן געענטפערט אז מען טאר נישט פסק'נען בושת אין בבל, זעט מען דא אז די הלכה איז מען פסק'נט נישט בושת, איי פארוואס? בושת איז ממון, ס'איז נישט קיין קנס, און בושת איז שכיח, און פארוואס זאל מען דאס נישט פסק'נען אין בבל? אלא נאר ענטפערט די גמרא, און דאס איז טאקע די מסקנת הגמרא, אז כי עבדינן שליחותייהו במילתא דשכיחא ואית ביה חסרון כיס, אבל מילתא דשכיחא ולית ביה חסרון כיס, אי נמי מילתא דלא שכיחא ואית ביה חסרון כיס, לא עבדינן שליחותייהו. פשט זאגט די גמרא, כדי צו פסק'נען א פסק אין בבל דארף זיין דריי תנאים, קודם כל, ס'דארף זיין ממון, נישט קיין קנס, אויב ס'איז קנס, פסק'נט מען דאס נישט אין בבל. חוץ דעם, אפילו ווען ס'איז ממון, פעלט נאך אויס צוויי תנאים, קודם כל, ס'דארף זיין א זאך וואס איז שכיח, און ס'דארף אויך זיין א זאך וואס ס'איז דא דארט חסרון כיס, וואס דער מענטש האט פארלוירן עפעס, ביי בושת למשל האט יענער גארנישט פארלוירן, און ממילא זאגט די גמרא הלכך אדם באדם, ווען א מענטש איז חובל א צווייטע מענטש, איז טאקע ס'איז נישט קיין קנס, ס'איז ממונות, אבער אף על גב דאית ביה חסרון כיס, אפילו טאקע ס'איז דא חסרון כיס, יענער האט דערלייגט, יא איינער האט אים אפגעהאקט די האנט, איינער האט אים אפגעהאקט די פיס, ער האט דערלייגט, פון דעסוועגן כיוון דלא שכיחא, לא עבדינן שליחותייהו עס פעלט איינער פון די תנאים, ס'איז נישט א זאך וואס איז שכיח, און ממילא קען מען דאס נישט פסק'ענען אין בבל. די זעלבע זאך בושת, אפילו טאקע ס'איז ממון ס'איז נישט קיין קנס, און אפילו טאקע אף על גב דשכיחא ס'איז שכיח, אבער כיוון דלית ביה חסרון כיס, לא עבדינן שליחותייהו עס איז נישט דא קיין חסרון כיס, קען מען דאס אויך נישט פסק'נען אין בבל. פרעגט יעצט די גמרא אויף רבא אליין, רבא האט געזאגט אז ווען א מענטש ווערט ניזוק קען מען דאס נישט פסק'נען אין בבל, ווי מען האט דאך געזען ס'איז נישט שכיח, אבער ווען א אקס ווערט ניזוק, ווען א אקס איז מזיק א צווייטן אקס, דאס פסק'נט מען יא אין בבל. פרעגט די גמרא איז דען אזוי, ושור בשור גובין בבבל? ווי קען זיין אזא זאך, והאמר רבא, רבא אליין האט געזאגט אז שור שהזיק, אין גובין אותו בבבל אז ווען א אקס איז מזיק איז מען נישט גובה אין בבל יעצט אזוי וואס מיינט רבא ווען ער זאגט ווען א אקס איז מזיק דאזיק מאן אילימא דאזיק אדם אויב רבא רעדט דא פון א אקס האט מזיק געווען א מענטש איז מאי איריא שור דאזיק אדם אפילו אדם דאזיק אדם נמי אין גובין אותו בבבל אויב אזוי וואלט רבא געדארפט זאגן א גרעסערע חידוש אפילו ווען א מענטש איז מזיק א מענטש וואס דאס איז מער שכיח ווי א אקס וואס איז מזיק א מענטש איז מען אויך נישט גובה אין בבל עס פארשטייט זיך ווען א אקס איז מזיק א מענטש איז מען נישט גובה אין בבל נאר וואס נאר וואס דען קען נישט זיין אז רבא רעדט פון דעם אלא נאר פשיטא דאזיק שור. מוז זיין אז רבא רעדט פון א אקס וואס איז מזיק א צווייטן אקס. וקתני, און וואס זאגט רבא דא קלאר, אין גובין אותו בבבל, אז מ'איז עס נישט גובה אין בבל. און וויאזוי זאגסטו אז רבא זאגט אז מ'מעג יא גובה זיין ווען א אקס איז ניזוק געווארן אין בבל? ענטפערט די גמרא, אמרי, התם בתם הכא במועד. ס'דא צוויי סארט אקסן, ס'דא א אקס א תם, וואס א תם האט מען געזען צאלט קנס, קנס קען מען נישט גובה זיין אין בבל, מה שאין כן א מועד, א מועד איז נישט קיין קנס, איז ממון, דאס האט פון דעם האט רבא גערעדט ווען רבא האט געזאגט אז מ'איז יא גובה אין בבל ווען א אקס האט מזיק געווען א צווייטן אקס, דער רעדט פון א מועד, איי פרעגט די גמרא והאמר רבא רבא אליין האט געזאגט אין מועד בבבל אז ס'איז נישט דא אזא זאך א שור המועד אין בבל, ווייל כדי צו ווערן א שור המועד דארף ער דאך קודם זיין א שור תם, וואס מ'זאל אים אריינשלעפן אין בית דין אריין דריי מאל, וואס דאס געשעט נישט אין בבל ווייל אין בבל איז מען דאך נישט גובה קיין קנסות, איז קען נישט זיין א שור מועד אין בבל, איז וויאזוי ענטפערסטו מיר אז רבא האט גערעדט פון א שור מועד? ענטפערט די גמרא אמרי דאייעד התם ואייתוה להכא, פשט ס'איז דא אזא זאך א שור מועד אין בבל וויאזוי אז ער איז געווארן א מועד אין ארץ ישראל און שפעטער האט מען אים געברענגט קיין בבל, איז ביי אזא סארט אקס זאגט רבא אז ווען די אקס איז מזיק צאלט מען, איז פסק'נט מען אין בבל, פרעגט אבער די גמרא והא מילתא דלא שכיחא היא, ומילתא דלא שכיחא הא אמרת דלא עבדינן שליחותייהו, האסט דאך געזאגט אז ביי א זאך וואס איז נישט שכיח פסק'נט מען נישט, איז א אקס א מועד וואס קומט פון ארץ ישראל קיין בבל דאך א זאך וואס איז נישט שכיח, איז סתם אזוי קען מען נישט פסק'נען, זאגט די גמרא דאתו רבנן דהתם וייעדוה הכא פשט דא רעדט זיך אוודאי נישט אז מען האט געשלעפט אן אקס א מועד'יגע אקס פון ארץ ישראל צו בבל נאר ס'האט זיך פונקט געמאכט דיינים סמוכים פון ארץ ישראל וואס זענען געווען אין בבל און זיי האבן מייעד געווען דעם אקס פשט די אקס האט געשטויסן דריי מאל און דער בית דין דא אין בבל האט געפסקנט אז ס'איז געווארן א מועד און דער בית דין האט געמעגט ווייל זיי זענען געווען סמוכים איז ביי אזא ציור האבן מיר א ציור פון אן אקס א מועד אין בבל. פרעגט אבער די גמרא די זעלבע קשיא סוף סוף מילתא דלא שכיחא היא ואת אמרת מילתא דלא שכיחא לא קא עבדינן שליחותייהו. ס'ווייטער א מילתא דלא שכיחא א מילתא דלא שכיחא האסטו געזאגט קען מען נישט פסק'ענען אין בבל אלא נאר זאגט טאקע די גמרא כי קאמר רבא בשן ורגל דמועדין מתחילתן נינהו פשט דאס וואס רבא האט געזאגט אז א אקס א מועד דארף צאלן אין בבל רעדט מען נישט א אקס וואס איז געווארן א מועד נישטא אזא זאך א אקס ווערט א מועד אין בבל נאר רבא האט געמיינט צו זאגן א מועד מתחילתו א אקס וואס איז מזיק בשן ורגל, וואס דאס איז א מועד מתחילתו, איז דאס איז נישט קיין קנס, דאס איז א מועד מתחילתו, דאס איז א זאך וואס איז שכיח, דאס איז א זאך וואס איז דא חסרון כיס, אזעלכע סארט פסקים האט רבא געזאגט קען מען פסק'ענען אין בבל. זאגט די גמרא ווייטער האבן מיר געזען אין די משנה, צער, א דוגמא פון צער, כוואו בשפוד או במסמר, אז טאמער איינער האט פארברענט א צווייטן אדער אריינגעהאקט א טשוועקל אין יענעם, און די משנה האט געזאגט אפילו עס איז אין די נעגל אז ס'איז נישטא קיין היזק, ס'איז נאר דא צער, דארף מען צאלן צער, זאגט די גמרא צער שלא במקום נזק משתלם מאן תנא, פשט מ'האט געזען אין אונזער משנה אז אפילו וואו ס'איז דא צער אליין אן קיין אנדערע היזקות צאלט מען צער, ווער איז די תנא וואס האלט אזוי? ענטפערט די גמרא אמר רבא זאגט רבא בן עזאי היא, דאס איז בן עזאי, וועלכע בן עזאי? דתניא, מ'האט געלערנט א ברייתא, רבי אומר, רבי זאגט, כויה נאמרה תחילה, כויה שטייט ערשט, בן עזאי אומר, בן עזאי זאגט, חבורה נאמרה תחילה, חבורה שטייט ערשט, פון וואס רעדן זיי דא? איז אזוי, אונז האבן שוין געזען, שטייט אין פסוק, כויה תחת כויה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. יעצט אזוי, פצע תחת פצע איז א צווייטע לימוד אינגאנצן, לאמיר זיך מתמקד זיין דא אויף כויה תחת כויה און חבורה תחת חבורה. איז פשט אזוי, כויה, א ברי, אויף אונזער שפראך, וואס איז די חילוק צווישן א כויה און א חבורה? איז סתם, אויף אונזער שפראך כויה מיינט א ברי, איינער פארברענט א צווייטן, ס'לאזט נישט קיין סימן. פשט, ער האט יענעם געגעבן א ברי, יענער האט געהאט גרויס צער פון דעם, אבער א סימן איז נישט געבליבן. ס'איז נישטא דא קיין נזק, נישטא דא קיין ריפוי, שבת, בושת, אלע אנדערע תשלומים נישט דא. ס'איז נזק אליין. אזוי איז כויה אויף אונזער שפראך. חבורה איז פשט א וואונד. ס'איז דא א בייל. ס'איז דא א היזק. ס'איז דא דא מ'דארף עס אויסהיילן. ס'איז דא ריפוי. ס'איז דא אנדערע תשלומים. דאס איז פשטות די משמעות פון די ווארט חבורה. יעצט, כויה קען אבער אויך מיינען א ברי וואס ס'איז דא א וואונד. ס'קען מיינען א ברי אן קיין וואונד, וואס ס'איז נאר דא צער אליין. ס'קען אבער מיינען ביידע. ס'קען אויך מיינען א ברי מיט א וואונד. און ממילא בן עזאי זאגט אז חבורה נאמרה תחילה, רבי זאגט כויה נאמרה תחילה. וואס איז פשט? איז רבא מסביר אזוי, במאי קא מיפלגי. זאגט רבא רבי סבר כויה דלית בה חבורה משמע רבי האלט אז ווען שטייט אין די תורה כויה תחת כויה איז כויה מיינט טאקע א ברי אן קיין וואונד צער אליין אז אויף דעם זאגט די תורה מען דארף צאלן צער אפילו ווען ס'איז נישט דא קיין וואונד אבער וואס פארוואס שטייט נאכדעם חבורה תחת חבורה אויב מען דארף צאלן אויף צער אפילו ווען ס'איז נישט דא קיין וואונד איז פארשטייט זיך מען דארף צאלן אויף צער וואו ס'איז יא דא א וואונד, און וואס שטייט חבורה תחת חבורה, נאר וואס דען, זאגט רבע, כסב רחמנא חבירה, לגלי' אלא דקבי' דאיז בחבירה אין אי לא אי לא, פשט, זאגט רבע, אז רבע האלט אז היות ס'שטייט נאך כויה שטייט חבורה, איז אונז די תורה מגלה אז ווייסט פון וועלכע סארט כויה איך רעד, נישט פון די געהעריגע כויה אן קיין וואונד, נאר איך רעד פון א כויה וואס ס'איז דא דארט א חבורה, דווקא ווען ס'איז דא א וואונד, דווקא דארט צאלט מען צער, דארט וואו ס'איז נישט דא א וואונד, צאלט מען נישט קיין צער, קומט אויס רבי האלט אנדערש ווי אונזער משנה רבי האלט נאר דארט ווי ס'איז דא א וואונד דארט צאלט מען צער יעצט וויאזוי ליגט עס אין די ווערטער פון רבי? רבי האט געזאגט כויה נאמרה תחילה איז ווי רבא איז מסביר איז רבא מסביר אזוי כויה נאמרה תחילה איז פשט אז ווען נישט ס'וואלט געשטאנען אין די תורה חבורה וואלט איך ווען געזאגט אז כויה מיינט א ברי אן קיין וואונד יעצט אז ס'שטייט חבורה ווייס איך אז נישט דאס מיינט כויה דאס איז פשט אין די ווערטער פון רבי ווייטער בן עזאי סבר בן עזאי האלט פארקערט. געזאגט בן עזאי האלט אז כויה דאית בה חבורה משמע ווען עס וואלט געשטאנען אין די תורה נאר כויה וואלט איך געזאגט אוואדע עס רעדט זיך מיט א וואונד אבער אויב אזוי פארוואס דארף די תורה איבער חזר'ן צוויי מאל חבורה איז אויך מיט א וואונד איז כויה מיט א וואונד חבורה מיט א וואונד די תורה דארף עפעס איבער חזר'ן צוויי מאל נאר וואס דען זאגט בן עזאי כתב רחמנא חבורה לגלויי עלה דכויה דלית בה חבורה פשט בן עזאי האלט פונקט פארקערט פון רבי בן עזאי האלט היות וואס די תורה שרייבט נאך דעם חבורה איז פון חבורה לערנט מען ארויס אז דאס וואס האט ער געשריבן כויה מיינט דווקא אן א וואונד ווייל חבורה מיינט שוין מיט א וואונד איז כויה איז איז איז כויה מיינט אן א וואונד. קומט אויס לויט בן עזאי טאקע אז צער שלא במקום נזק דארט וואו ס'דא א כויה אליין איז דאס מיינט כויה תחת כויה פשט אז די תורה איז מחייב ביי אזא ציור צו צאלן נזק קומט אויס אונזער משנה שטימט כשיטת בן עזאי יעצט ווי אזוי ליגט עס אין די ווערטער פון בן עזאי לויט רבא בן עזאי האט געזאגט חבורה נאמרה תחילה איז פשט אזוי בן עזאי זאגט אונז דא אז ווען נישט ס'שטייט אין פסוק חבורה וואלט איך ווען געזאגט אז כויה מיינט חבורה אז כויה מיינט מיט א וואונד, דאס מיינט בן עזאי ווען ער זאגט חבורה נאמרה תחילה אז כויה מיינט חבורה, אזוי וואלט איך געזאגט ווען נישט ס'שטייט חבורה שפעטער, אבער נאכדעם שטייט חבורה ווייס איך אז כויה מיינט אן א וואונד, אזוי איז רבא מפרש. מתקיף לה רב פפא, פרעגט אבער רב פפא אדרבה, איפכא מסתברא, פשט, צוויי סיבות פארוואס רבא'ס פשט דא אין די מחלוקת פון בן עזאי און רבי שטימט נישט, ווי רשי איז מסביר צוויי סיבות, קודם כל, ווייל די לשון שטימט נישט, וואס טייטש, אז רבי זאגט כויה נאמרה תחילה בן עזאי זאגט חבורה נאמרה תחילה לויט ווי רבא האט מסביר געווען איז פשט איז אז ווען נישט שטייט חבורה מיינט כויה כויה ווען נישט שטייט וואס טייטש ווען נישט שטייט שטייט דאך אבער יא איז קודם כל דעס שטימט נישט חוץ פון דעם לויט רבא'ס פשט קומט אויס אונזער משנה גייט כשיטת בן עזאי נישט ווי רבי רבי האט דאך מסדר געווען די משניות איז שטימט עס סתם אזוי נישט און ממילא זאגט דערויף רב פפא פונקט פארקערט.

כתב רחמנא חבורה לגלויי עלה דכויה דאית בה חבורה אין אי לא לא און ממילא ואמסקנא קיימי פשט לויט ווי רב פפא איז דא מסביר אז פונקט פארקערט אז בן עזאי איז דער וואס האלט ווי רבי און רבי איז דער וואס האלט ווי בן עזאי פשט פונקט פארקערט פון רבא איז אויב אזוי שטימט זייער גוט די לשון המחלוקת צווישן רבי און בן עזאי ווייל זיי גייען נישט לויט די הוה אמינא נאר זיי גייען לויט די מסקנא פשט ווען רבי זאגט כויה נאמרה תחילה מיינט עס נישט אז ווען נישט שטייט חבורה וואלט ווען כויה געמיינט כויה אז כויה וואלט ווען געמיינט אן א וואונד פארקערט לויט די פשט לויט די פשט פון רב פפא זאגט רבי כויה נאמרה תחילה פשט יעצט אז ס'שטייט חבורה, למסקנה יעצט אז ס'שטייט חבורה ווייס איך אז כויה מיינט אן א וואונד, און זעלבע זאך לויט בן עזאי חבורה נאמרה תחילה פשט יעצט אז ס'שטייט חבורה ווייס איך אז כויה מיינט מיט א וואונד, אי נמי, ברענגט אונז די גמרא נאך א פירוש אין די מחלוקת צווישן רבי און בן עזאי אז דכולי עלמא כויה בין דאית בה חבורה בין דלית בה חבורה משמע אז סיי רבי און סיי בן עזאי האלטן אז כויה קען אמאל זיין מיט א וואונד קען אמאל זיין אן א וואונד און כויה מיינט ביידע, נאר וואס דען?

יעצט, דא איז דא א כלל, כויה, כויה איז א כלל, ווייל כויה האבן מיר געשמועסט קען מיינען מיט א וואונד, ס'קען מיינען אן א וואונד, ס'מיינט מער ווי איין זאך איז עס א כלל. חבורה איז א פרט, חבורה מיינט נאר מיט א וואונד. איז די שאלה איז צו מ'קוקט עס אן ווי א כלל ופרט צו נישט. וואס איז די צד אז יא וואס די צד אז נישט. איז די צד אז יא, איז ווייל ס'דא דא א כלל און ס'דא דא א פרט. די צד אז נישט, איז ווייל למעשה שטייט דא פצע תחת פצע אינדערמיטן. איז קען זיין דאס האקט עס אפ אז מ'קען עס נישט אנקוקן ווי א כלל ופרט, איז ממילא זאגט די גמרא, בן עזאי האלט ביי אזא ציור דרש'נט מען כלל ופרט, און ממילא האמיר א כלל כויה וואס דאס קען מיינען מיט א וואונד און אן א וואונד, אבער יעצט אז שטייט א פרט חבורה איז קוקט מען נאר אויפן פרט נישט אויפן כלל אז נאר מיט א וואונד דארף מען צאלן צער אן א וואונד נישט, מה שאין כן רבי, רבי האלט ביי אזא ציור דרש'נט מען נישט כלל ופרט, און פארדעם ווען ס'שטייט כויה, כויה קען מיינען ביידע, סיי מיט א וואונד סיי אן א וואונד. פאר דעם האלט טאקע רבי אז סיי מיט א וואונד סיי אן א וואונד דארף מען צאלן צער. איי לויט רבי פארוואס שטייט חבורה תחת חבורה? מען דרש'ט דאך נישט קיין כלל ופרט, פון די ערשטע כלל ווייסט מען שוין אלעס, און וואס דארף מען האבן די פרט? וואס דארף מען האבן חבורה תחת חבורה? זאגט די גמרא וכי תימא חבורה לרבי למה לי, לויט רבי פארוואס דארף מען טאקע האבן חבורה תחת חבורה? ענטפערט די גמרא לדמים יתרים, פשט ווען ס'וואלט נאר געשטאנען כויה תחת כויה וואלט איך געזאגט אזוי אז סיי ווען ס'איז דא א וואונד סיי ווען ס'איז נישט דא א וואונד אלעמאל דארף מען נאר צאלן צער, מער פון צער דארף מען נישט באצאלן אפילו דארט ווי ס'איז דא א וואונד אפילו דארט ווי בעצם וואלט מען געדארפט צאלן רפואה אנדערע זאכן ניין מען דארף נאר צאלן צער פארדעם שטייט חבורה תחת חבורה צו זאגן אז ס'איז נישט אזוי אז דארט ווי ס'איז דא אנדערע תשלומים אוודאי דארף מען אויך צאלן די אנדערע תשלומים אבער ווייטער די יסוד המחלוקת צווישן רבי און בן עזאי איז צו ביי אזא אופן דרש'ט מען כלל ופרט צו נישט.